אזוי ווי די נעפט קען מען זיך אינגאנצן ניט אויסטרינקען מ'דארף זיך איר נוצן, במילא איז א טייל פארקויפן איז אויף קאמערציעלע פרייזן קען מען דאס פארקויפן, מעג מען דאס פארקויפן, מ'וועט דאס קענען פארקויפן וועט עס ניט זיין קיין פארבאט, אויך פאר ישראל, אט דאס איז די טובה, ניט אז מען וועט פארזיכערן אז מען מעג דאס טאן, דערווייל איז דאס נאך ניט פארבאטן. און די זעלבע זאך מיט פארן דורכן קאנאל, כבר היה לעולמים, דער קאנאל האט קיינמאל נישט געהערט צו מצרים, כל זמן אידן האבן זיך געשטעלט בתוקף, בשעת מ'איז אנטלאפן פון קאנאל האט דאס דעמאלט מצרים צוגענומען, ס'איז געווען א אינטערנאציאנאלע זאך, און די גאנצע שליטה פון ממשלה פון מצרים איז געווען א ענין אויף פאפיר. דאך איז געווען סוחרים וואס זיי האבן געהאט די אקציעס וכו', און זיי זענען געווען דארט די בעלי בתים און געוואלט האבן פארדינען וואס מערסט געלט האבן געלאזט אלעמען פארן. דערנאך האט ער עס דערזען האט ער דער וואס איז געווען קודמו, צוויי מאל קודמו, האט ער דאס צוגענומען צו זיך, צוגענומען די גאנצע וועלט, די געלט צו זיך, און זיך אנגעפירט ווי אים קומט אויס. נאך האט מען געזען אז מיט געלט קען מען אים ניט נעמען, ער האט בפירוש פארשלאסן. און יארן נאכאנאנד האט ער ניט געהאט די הכנסה, איז ביי אים אלץ געווען כדאי אבי אויספירן אז ער דארף נישט לאזן דורכפירן דורכפארן אט די וואס ער וויל נישט דורכפארן איז איצטער איז שישו בני מעי מ'וועט פועל'ן קאן זיין ס'איז דאך נישט זיכער אז מצרים וועט ערלויבן צווישן אלע שיפן זאל אויכעט פארן די שיפן פון ישראל וויפיל דאס וועט האלטן ווייס מען ניט, וויפיל מ'וועט דערפאר דארפן צאלן ווייס מען ניט וכו'. על דרך זה בנוגע צו דעם אויל, מען זעט אז מען האט צוגעזאגט געווען א הבטחה גמורה אז מען וועט געבן אויל פון פרס, זעט מען וואס דערפון איז געווארן, ניט נאר מ'קען ניט געבן אפילו פאר זיך האט מען ניט. האט מען צוגעזאגט אז מ'וועט געבן מאיזה מקום שהוא, וואס הייסט מאיזה מקום שהוא, אויל גייט נישט מן השמים דאס גייט מן הארץ, און אויף די ארץ ווייסט מען אין וועלכע ענד ס'געפינט זיך, האט מען געטענה'ט ס'געפינט זיך אין סאודי אראביע און געשיקט אהינצו שלוחים. האט סאודי אראביע געענטפערט לא מיט א גרויסן א', ניט מ'איז מסכים אויפ'ן הסכם, ניט מ'איז מסכים אויף כו', און דערנאך גלייך ווייס מען ביי זיך אליין אפילו אז סאודי אראביע וועט צוזאגן, ווייס מען ניט ווי לאנג דאס וועט האלטן, מ'ווייס ניט ווי לאנג ס'וועט זיך האלטן דער וואס דארט יושב על הכיסא, און מ'דארף אויף דערויף ניט זיין קיין גרויסער פאליטיקער, קיין גרויסער. קיין גרויסער חכם אין תכסיסי פאליטיק און מלחמה, דארט איז די אומנארמאלסטע זאך וואס ס'קען זיין איז דאס אין סאודי אראביע, ס'איז דא דריי מענטשן אין איין משפחה וואס האבן א הכנסה פון צענדליגער ביליאנען דאלארן מדי שנה בשנה, די גאנצע זאך אויף וואס זיי האלטן זיך, מען האט א טייל פון די געלט אויסגענוצט אויף דינגען סאלדאטן וואס זיי זאלן מגין זיין עליהם ועל בשרו, און מען צאלט זיי כמיטב בכסף ובזהב די באדיגארד מיט די אנשי חיל ווי זיי רופן זיי דארטן אן, און זיי זענען מגין אויף אט א די דריי מענטשן צי די צען מענטשן צי אט א די משפחה אז די גאנצע הכנסה וואס דאס איז ווי געזאגט צענדליגער ביליאנען מדי שנה בשנה, זאל דאס אריינגיין לרשותם פון געציילטע עטליכע מענטשן, איז מיט הונדערט יאר צוריק האט מען געקאנט רעכענען אז ס'קען זיין אזא מין מעמד ומצב אזוי ווי די פאלק וואס לעבט דארטן האט נישט קיין שכל און איז פארקוועשט און האט נישט ווער ס'זאל אים דערציילן דעם אמת און האט נישט ווער זאל אים דערציילן אז ער האט בכוחו וכו' וכו' וועט עס אזוי אנהאלטן נאך אזויפיל יארן איז דער ערשטער באווייז געווען אין רוסלאנד בשעת ס'איז געווען דעמאלט דארט די גאנצע מהפכה האט מען זיך צווישן זיך געשושקעט אז וואס איז היתכן, דריי הונדערט יאר זיצט ער על כסא מלכותו, מיטאמאל קומען צו גיין עטליכע פויערים מיט עטליכע סאלדאטן זאלן אים אראפזעצן מכסא מלכותו היה לא תהיה, דערנאך אז מ'האט געזען ס'האט טאקע געטראפן, זענען געשטאנען אלע מלוכות ארום און ארום, מ'האט געטענה'ט אזוי ווי רוסלאנד איז א ווילדע פאלק מיט ווילדע סדרים, מיט אסאך מדבריות, מיט אלערליי ווילדע זאכן, וועט זיך דאס באגרעניצן צו זייער ווילדקייט און צו זייער לאנד. האט מען געזען צו וואס דאס האט געבראכט, דאס איז געווען מצפון תפתח הרעה, האט זיך דאס אנגעהויבן אין תרפ"ז, אין דעם יאר אין רוסלאנד, און דערנאך איז דאס אוועקגעגאנגען, די מהפכות בכל המדינות כולן. האט מען זיך דערפון גארנישט נישט אפגעלערנט, האט מען זיך נישט פארלאזן וואס דו לערנסט זיך מיטאמאל איז געווען בימינו ממש דער גאנצער ענין אין פרס ומדי, געווען, ער האט געזעסן על מלכותו געדונגען א גאנצע חיל וואס האט אים געהיט, ער האט אבער געהאט אריינגיין אין זיין כיסו פרטי כיס הפרטי צענדליג נישט אזויפיל ביליאנען ווי אין סאודי אראביע. אבער אז ה' נתן איז דא אזוינע וואס האבן דערצו חשק, און דערנאך איז דא א מצפון מצפון תפתח הרעה וואס זי שיקט אומעטום אריין מענטשן וואס זיי זענען מסביר, און דערנאך איז דאס א ענין וואס לייגט זיך אפ אין שכל, מען קומט צו גיין צו א מענטשן און מען זאגט אים הערט זיך איין איר זענט מיליאנען, און דא רעדט זיך וועגן דריי מענטשן, פיר מענטשן, צען מענטשן, פופצן מענטשן. אָט די, װאָס זײַנען אױף זײ מגין איז דאָס געדונגענע מענטשן, אַז מ'עט זײ צוזאָגן און מ'עט זײ געבן צװײ מאָל אַזױ פֿיל, דרײַ מאָל אַזױ פֿיל, פֿיר מאָל אַזױ פֿיל, וכו', און פֿאַר װאָס זאָלן זײ מגין זײַן אױף דרײַצן מענטשן אַנטקעגן דרײַצן מיליאָן? דאָס לױנט זיך ניט. און על דרך זה ביי די קליינע לענדלעך וואס ארום סאודי אראביע, וואס דארט איז זיכער דער ווילדער מצב אז געציילטער איין צוויי דריי מענטשן באקומען א הון עצום, גיבן אים אויס אויף ווילדע זאכן, אפילו אויב מ'עט זאגן אז ס'נישט ווילדע זאכן, נישט לטובת פון שאר בני המדינה. און די בני המדינה זענען א מיליאן מאל מערער ווי אט א די געציילטע מענטשן, אדער צוויי מיליאן מאל מערער אדער דריי מיליאן מאל מערער, דארף מען זיך עפעס אין דרוף באווארענען. האט מען אין פרס גארנישט נישט באווארענט, באווארענט אין סאודי אראביע גארנישט, וואס באווארענט נישט אהין צו שיקן נשק, האט מען געשיקט נשק אין פרס, איז דאס אריינגעפאלן איצטערט צו די וואס האבן אים אראפגעזעצט פון כיסא. און א טייל פון זיי געפינט זיך שוין אין רוסלאנד, נאכדעם מען מאכט דערפון א סוד.